משיחת פורים תשכ ג. ס'דא כמה וכמה ובפרט במדינה זו וואס מ'האט פון זיי אראפגענומען דאגות הפרנסה, דאס הייסט אראפנעמען אינגאנצן קאן מען ניט דערפאר וואס מ'דארף זיך בלייבן א בחירה חופשית, האט מען עם דערציילט ווי אזוי ס'האט געלעבט זיין פאטער און ווי אזוי ס'האט געלעבט זיין זיידע. און אז זיי האבן געלעבט חיים מלאים ושלמים, חיים שיש בהם תוכן, חיי א לעבן מיט אן אינהאלט, און אויף דערויף האט ביי זיי געדארפט אוועקגיין א מספר כך וכך פון דאללערס, און זיי זענען געווען מאושרים. ס'איז ניט געווען אט די אלע צרות פון נערוועס ברעיקדאון און מענטל קעיסעס וכו' וכולהו, ווארום מ'האט זיך ניט נאכגעיאגט דווקא הונדערטער דאלער א וואך, און אניט איז ער אויס מענטש און ער איז ניט בציור אדם, און אינו עולה על שולחן מלכים. האט מען באוויזן א סדר אז מען קען פארדינען בקלות ניט נאר אויף לחם צר ומים לחץ, נאר על כל הצרכים שלו ושל בני ביתו, אבער ער איז אויב ער וועט נאר מוותר זיין אויף איבעריאגן די שכנ'טע, אט דעמאלט איז מספיק עטליכע שעה א טאג צי א פאר טעג א וואך זאל ער זיך אפגעבן מיט פרנסה ובלא לב ולב. אן פיזור הנפש, און דעמאלט וועט ער בלייבן זמן פנוי וועלכן ער וועט קענען אנפילן מיט אידישקייט און מיט תורה און מיט מצוות. איז געווארן א סדר, דא האט מען מורא די סדר, אין לעצטע יארן האט מען מורא וואס ס'וועט זיין מיט דעם געיאג וואס מען וויל איבעריאגן איין מלוכה די צווייטע בנוגע צו כלי זיין מיט וועלכע מען קען חרוב מאכן וועלטן. אזוי ווי יעדער איינער וויל איבעריאגן דעם צווייטן איז דאך אין לדבר סוף שלינגט עס איין די ממון המלוכה במילא שלינגט עס איין די מיסים במילא בלייבט ניט קיין געלט אויף דברים טובים ורצויים ס'איז אבער דא ווי גערעדט פריער די געיאג וואס איז דא בנוגע צו כלי זיין אויף דערויף איז דא מענטשן וואס דאס איז תפקידם. במיוחד על זה וואס ער קען זאגן אן עצה וואס קרוב לוודאי אז מ'עט אים סיי ווי סיי ניט הערן, ניט נאר ניט פאלגן מ'עט גארניט הערן אז ס'איז דא איינער וואס האט געזאגט די עצה. וואס איז אבער נוגע בחייו הפרטים און וואס איז נוגע אים ולאשתו ולבני ביתו איז דא דער געיאג וואס מ'דארף איבעריאגן אלע שכנים ארום און ארום בנוגע לצרכים הגשמיים. און ווי נאר מען דערוויסט זיך אז אויפן בלאק א מהלך אלפיים אמה סביב איז צוגעקומען ביי עמיצן א בענקל וואס אזא מין בענקל איז אלט דרײַ הונדערט יאר איז שלאפט ער ניט קיין נעכט און קיין טעג ביז וואנעט ער עט האבן צוויי בענקלעך אזוינע ווארום אויב ער עט האבן מער ניט ווי איינע איז ער דאך מער ניט ווי גלייך צום צווייטן מוז ער האבן לכל הפחות צוויי. און אָט אַ דער געיאָג איז אין לדבר סוף וואָרעם ס'איז דאָך מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, און מי שיש לו מאתיים איז רוצה ד' מאות, און דערויף יאָגט מען זיך סיי בנוגע צו לבושים, סיי בנוגע צו בתים, און אפילו בנוגע למזון.

און מען שפריצט אין זיי אריין כל הענינים מבחוץ, וואס במילא איז דאך דאס א טירחא יתירה און א תערובת יתירה, ס'ווערט אבער א זאך וואס דאס איז א קינסטליכע א מעשה ידי אדם, ניט כמעשה ניט כמעשה הקדוש ברוך הוא. במילא מאנט מען דערפאר כמה פעמים ככה, און ער ווייס אז דאס איז היפך טבע הגוף, דאס איז אבער די מדה אז ווער הייסט א איש נכבד בעמיו, וואס על שולחנו גייען אריין ניט סתם מאכלים פשוטים, נאר דווקא אט די מאכלים וואס דארפן דורכגיין א טירחה יתירה מיט א תערובת יתירה וכו' וכו', און אָט אַ דעמלט ווערט געזאָגט, נפטר, פיפטער, אַבי געזונט! וואָס אָט אַ דער געיאָג נאָך מותרות, וואָס זיך, וואָס אויף דערויף איז ביי יעדער נאָכגעגעבן געוואָרן די בחירה, איז ער אוכל דעם לשד העצמות, וואָרעם ס'נעמט צו סיי דעם מח שבראש, סיי דעם רגש שבלב על אחת כמה וכמה די עשיה שברמ"ח אבריו ווארום כל ימיו לרבות הלילות איז ער שקוע פריער דארף ער זיך דערוויסן וואס ס'טוט זיך ביים שכן און דערנאך איז כמשובחים שבהם לא עשיתם נאר דווקא כמקולקלים טאמער איז דא צווישן די שכנים א שמח בחלקו דאס ביי אים ניט קיין באווייז

און אט דאס אט א דער געיאג וואס לאזט ניט צו א מינוט א רואיגע להתבונן לשם מה ירדה נשמתי למטה, און וואס טוט זיך מיט זיינע קינדער, ניט ער האט צייט אויף חינוך הבנים והבנות, ניט ער האט צייט אויף אוועקשטעלן די הויז אז זאל זיין אין אן אופן פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ווארום ער איז אלץ צוטומלט ווען וועט ער דערגרייכן דעם בראקעט פון ניינציג אכט פראצענט פון מס הכנסה ווי ס'האט אט דער און דער און דער וועגן וועלכן ניו יארק טיימס האט געשריבן און וועגן אים האט מען נאך ניט געשריבן. און אָט אָ דאָס איז די געלעגנהייט וואָס מען האָט איצטער געגעבן, תּמורת זה וואָס בדורות שלפני זה האָט מען געדאַרפֿט האָרעווען אויף מים ל אויף לחם צר און מים לחץ, און די שיעורים בתורה און דעם אָפּרייסן זיך אויף טאָן אַ טובה אַ צווייטן האָט מען געדאַרפֿט אָפּרייסן אויפֿן חשבון פֿון זיינע צרכים. המוכרחים, איז איצטער האט מען אוועקגעשטעלט אין א מעמד ומצב ובפרט במדינה זו אז מ'קען האבן צרכים מוכרחים און מ'קען לעבן ווי א מ'פלעגט אמאל זאגן כמנהג בעלי בתים חשובים און ס'זאל בלייבן בכל יום ויום ובכל שבוע ושבוע, זמן רב אויף טון א טובה א צווייטן און אויף לערנען מיט זיך און אויף מחנך זיין קינדער און קינד'ס קינדער ווי מען דארף מחנך זיין קינדער. האט זיך אריינגעמישט דער רב וואס אומנתו בכך און ער טענה'ט לך עבוד עבודה זרה ווי דער רבי טייטשט עבודה שהיא זרה לך, ס'ניט דיין ענין אויף צוזאמענקלייבן כסף וזהב און אריבער יאגן דעם שכן אז זאלסט האבן בענקלעך שענערע ווי ער האט אדער מיעסערע ווי ער האט, ווארום וואס א בענקל איז עלטער איז ער אלץ מיעסער, ער איז דאך אבער אלט פֿינף הונדערט יאר צאלט מען כמה פעמים ככה און מ'שטעלט אים אוועק בראש און נוצן קאן מען ניט אים, ווארום אז מ'וועט זיך אוועק זעצן. וועט מען אים גלייך צוברעכן, דארף מען אים האלטן ארומגעצוימט און האבן פאר אים א מקום נוסף בתוך דירתו, און באצאלט כמה וכמה דאלער דערפאר צי אן אנדער מטבע של מדינתו, דערפאר אבער גייט ער ארום און קלאפט זיך אין הארץ פון סיסוף אז ער האט איבערגעיאגט דעם שכן, יענעמ'ס בענקל איז אלט דריי הונדערט יאר און. און זיין בעקן איז אלט פֿינף הונדערט יאר, און אט אט דאס איז די געלעגנהייט וואס מען האט געגעבן בתקופה זו ובפרט במדינה זו, אז מען האט, מען גיט א בחירה חופשית אז זאל זיין ובחרת בחיים אדער חס ושלום פארקערט, אבער אויב ס'וועט זיין ובחרת בחיים מאנט מען ביי דיר ניט קיין עניינים פון מסירת הגוף, מער ניט פון מסירת הרצון, אבער דערנאך וועסטו דריי מאל א טאג עסן און וועסט האבן לבושים לך ולבני ביתך, און ניט נאר ווי דער גר האט געזאגט, ווי מען האט געזאגט דעם גר, דעם בגד, דער לחם לאכול ובגד ללבוש, איין בגד למשך כל ימי חייו. און איין לחם מהעומר לגולגלת במשך חייהם, נאר ס'וועט זיין עטליכע לבושים און ס'וועט זיין עטליכע לחמים, און אף על פי כן וועט בלייבן א זמן פנוי אויף כל הענינים. און אט דאס און אט דא איז די צרה, ווי גערעדט פריער, בעוונותינו הרבים, און נאך א גרעסערער צער אז אויף וואס ניצט מען עס אט די פרייע צייט? ניט אויף אויפטאן אין עניינים רוחניים, נאר נאכמער נשקע ווערן אין עניינים גשמיים. און ווי ווארום ווארום ווי גערעדט פריער, אז מי שיש לו מנה כל זמן מ'האט געהאט מער ניט ווי א מנה, איז זיין כח הדמיון, כח ההמצאה, און זיין כח התאוה איז געלאפן אויף מאתיים, בשעת דער אייבערשטער האט אים אוועק געשטעלט אין א מעמד ומצב פון א מדינה וואס ער האט מאתיים, האט ער גלייך איבער געשטעלט זיין כח המתאוה אויף דווקא ד' מאות, און אט אזוי איז לא תעזבנו אז ס'גייט אין א רייס אין א געיאג עד בלי סוף. און ווי גערעדט פריער דאס יא עסט אויף דעם חינוך הבנים והבנות און דעם מעמד ומצב הבית על אחת כמה וכמה מנוחת נפשו אז מען ווערט בלב לב ולב און צערודערט.